ברוך השם, מסכת סוטה, דף ה', עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן.
פרעגט די גמרא, אזהרה לגסי הרוח מנין? ווי האבן מיר א ווארענונג אז א מענטש זאל נישט זיין קיין בעל גאווה? דער מהרש"א זאגט. וואס איז די שאלה פון גמרא? לגבי דעם דין איסור שטייט דאך אסאך מאל דערמאנט אין דער תורה מען זאל נישט זיין קיין בעל גאווה, און וועגן דעם מען זאל געבן מלקות, וועגן דעם זאג איך אזהרה, און איך ברענג ווייטער אראפ א פסוק פון נביאים, און קיין מלקות גיט מען נישט פון קיין פסוק פון נביאים. זאגט דער מהרש"א, קען זיין עס גייט ארויף אויף דעם פריערדיגן, ס'שטייט פריער עונשין אותו בדין גיהנום, און אפילו גיהנום שטראפט מען נישט, נאר אויב ס'איז דא אויף דעם אן אזהרה, א ווארענונג אין דער תורה, פרעגן מיר, ווי איז דא די ווארענונג אז מ'עט אים שטראפן פאר דעם? אמר רבא אמר זעירי, האט רבא געזאגט פאר זעירי. שטייט אין פסוק, שמעו הערט והאזינו און פארשטייט, אל תגבהו איר זאלט זיך נישט האלטן גרויס, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, מהכא פון דעם פסוק שטייט ורם לבבך, דיין הארץ וועט ווערן הויך, ושכחת, וועסטו פארגעסן. וכתיב און עס שטייט הישמר לך, היט זיך פן תשכח את השם אלוקיך, און דאס ווארט הישמר איז אן אזהרה, א ווארענונג, כדרבי אבין אמר רבי אילעא, אזוי ווי רבי אבין האט געזאגט פאר רבי אילעא, אומעדום ווי שטייט אין די תורה, לא תאכל, לא תעשה, איז דאס אן א ווארענונג אז מען זאל נישט טון די זאך, זאגט ר' אבין פאר רבי אילעא, דאמר ר' אבין אמר רבי אילעא, כל מקום שנאמר אומעדום ווי עס שטייט אין דער תורה הישמר, דאס לשון הישמר היט זיך, אדער פן, אדער ואל, אדער עס לשון אל, אינו אלא בלא תעשה, איז דאס א לא תעשה, איז אויב מען איז פון בעל גאווה, פון גובה לב, קומט מען צו שכחה, מען פארגעסט דעם אייבערשטן, און ביי שכחה האט דאך דער פסוק געווארנט, הישמר לך, היט זיך, פן תשכח טאמער דו וועסט פארגעסן דעם אייבערשטן. דרש רב עוירא, האט רב עוירא גע'דרש'נט, זימנין אמר לה משמיה דרב אשי, אנדערע מאל האט ער געזאגט די דרשה אין נאמען פון רב אשי, וזימנין אמר לה משמיה דרב אמי, אנדערע מאל האט ער געזאגט די דרשה אין נאמען פון רב אמי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער מענטש וואס איז א בעל גאווה, לסוף ביי די ענדע מתמעט, ווערט ער ווינציגער פון זיין חשיבות, שנאמר שטייט אין פסוק, רומו אז מען הייבט זיך אויף, מעט ווערט מען ווינציגער. ושמא תאמר טאמער וועסטו זאגן ישנו בעולם פארלירט ער זיין כבוד, אבער ער וועט זיין נאך אויף דער וועלט, אז דאס ברענגט נישט צו קיין קיצור ימים, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ואיננו, אז דאס מאכט ער זאל שטארבן פאר דער צייט, די גאות ברענגט אז דער מענטש זאל אוועק פון דער וועלט פאר דער צייט. ואם חוזר בו און אויב ער טוט תשובה נאסף בזמנו גייט ער אוועק פון דער וועלט אין דער צייט כאברהם אבינו אזוי ווי ביי אברהם אבינו וואס האט זקן בא בימים שטייט ביי אים שנאמר שטייט אין פסוק והומכו אויב ער מאכט זיך נידריג ככל יקפצון איז אזוי ווי ביי דיע וואס שטייט ביי זיי כל וועלן זיי אוועק גיין פון דער וועלט, כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו וואס עס שטייט ביי זיי בכל מכל כל, ביי אברהם'ן שטייט והשם ברך את אברהם בכל, ביי יצחק'ן שטייט ואכל מכל. ביי יעקב'ן שטייט כי חנני אלקים וכי יש לי כל. און דער מהרשא זאגט, דער פסוק רעדט זיך ביי דעם דור המבול וואס זיי האבן זיך געהאלטן גרויס וועגן די רוב טובה און פיל גוטס וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן, דעריבער זענען זיי אומגעקומען פאר דער צייט. דעריבער זאגן מיר, דער וועלכער עס איז אין אסאך גוט, און ער טוט תשובה און ער האלט זיך נישט גרויס, איז נאסף בזמנו, אזוי ווי אברהם און יצחק און יעקב, כאטש זיי זענען געווארן געבענטשט מיט אלע גוטס, ווי עס שטייט ביי זיי בכל מכל כל, נאר זיי האבן זיך נישט געהאלטן גרויס.

אזוי ווי די שפיץ פון די זאנג ימלו וועלן זיי ווערן פארשניטן, דאס איז דער אויספיר פון פריערדיגן פסוק, פרעגט די גמרא מאי וכראש שבולת, וואס מיינט מען דאס, רב הונא ורב חסדא קריגן זיך אין דעם, חד אמר איינער זאגט, כסאסא דשבולתא, אזוי ווי די אויבערשטע טייל פון דער זאנג וואס דאס ברעכט זיך אפ און עס פאלט אראפ, דאס ווערט אויך אנגערופן זקן השבולת וחד אמר, און איינער זאגט ראש שבולת מיינט מען כשבולת עצמה, אזוי ווי די זאנג אליין, פרעגט די גמרא בשלמא דאס איז גוט למאן דאמר דער וואס ער לערנט כסאסא דשבולתא ווי די שפיץ פון די זאנג, היינו דכתיב פארשטיי איך פארוואס ס'שטייט וכראש שבולת, ראש מיינט מען די שפיץ. אלא למאן דאמר דער וועלכער לערנט כשבולתא עצמה וועט ווערן צובראכן ווי א שטרוי ווי די זאנג, מאי וכראש שבולת, וואס שטייט אין פסוק ראש שבולת, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, אזוי האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, משל, ס'איז א משל, לאדם שנכנס לתוך שדהו, א מענטש וואס גייט אריין אין זיין פעלד, גבוהה גבוהה הוא מלקט, די הויכע זאנגען טוט ער אפקלייבן, און נישט די טייטש איז ראש, די שפיץ פון די שבולת, נאר ראש די טייטש ראש שבולת די הויכע זאנגען. וואס שטייט אין פסוק ואת דכא מיט דעם וואס האלט זיך צושטויסן ושפל רוח. רב הונא ורב חסדא קריגן זיך אין דעם. חד אמר איינער זאגט. אתי דכא, דער אייבערשטער זאגט, אתי דכא, מיט מיר איז דער מענטש וואס האלט זיך נידריג, איך טו אים אויפהייבן, ער רוהט ביי מיר, דאס איז דער טייטש, אשכון את דכא. וחד אמר, און איינער זאגט, אני את דכא, איך טוה זיך אראפלאזן מיין שכינה און איך רו מיט אים. ומסתברא דער שכל איז, כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט, אני את דכא, איך לאז זיך אראפ צו דעם וואס ער איז אן עניו. ממילא, זאגט דער מהרש א, איז מען פון דעם אראפגענומען אז א חשוב'ער מענטש זאל זיך אראפלאזן צו דעם וואס איז נידריגער פאר אים, ער זאל נישט זאגן דאס איז נישט זיין כבוד, גיב א קוק, דער אייבערשטער האט זיך אראפגעלאזט, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, דער אייבישטער האט איבערגעלאזט אלע בערגער אלע הויכע ערטער, והשרה שכינתו על הר סיני, און ער האט געמאכט רוען די שכינה אויפן בארג סיני, ולא גבה הר סיני למעלה, ער האט נישט אויפגעהויבן דעם הר סיני אויבן, נאר ער האט זיך אראפגעלאזט, און דער גרויסע מענטש זאל זיך אראפלאזן צו דעם מענטש וואס האט אין זיך ענווה. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לעולם ילמד אדם מדעת קונו, דער אייב, יעדער מענטש זאל זיך אפלערנען פון דעם אייבערשטן, ליב צו האבן דעם וואס האלט זיך נידריג, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט אלע בערגער, והשרה שכינתו על הר סיני, און ער האט געמאכט רוען די שכינה אויפן בארג סיני, והניח כל אילנות טובות, דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט אלע גוטע ביימער, והשרה שכינתו בסנה. ער האט געמאכט רוען זיין שכינה בסנה, אויף א סנה, בושעס וואס זיי גיבן נישט קיין פרוכטן. אין עין יעקב זענען דיע ווערטער נישט פארהאנען, דיע זיבן ווערטער והניח כל אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה, קען זיין ווייל דער ענין השרה שכינתו בסנה איז דאך דא אויף דעם א צווייטער טעם ווייל עמו אנכי בצרה. רש י. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער מענטש וואס ער איז א בעל גאווה, ראוי, איז ער ראוי לגדעו מען זאל אים פארשניידן כאשרה, אזוי ווי די בוים וואס מען טוט פלאנצן ביי די עבודה זרה. כתיב הכא, דא שטייט אין פסוק, ורמי הקומה, די וועלכע זענען האלטן זיך גרויס, גדועים, זאלן ווערן פארשניטן,

נאר דער פשט פון די ווערטער ראוי לגדעו כאשרה, מען זאל אים פארניכטן אינגאנצן עוקר מן השורש זיין, ווייל ביי אשרה ווערט דערמאנט ואיבדתם את שמם, מען זאל מאכן פארלירן ס'זאל גארנישט ניט בלייבן קיין זכר פון דער אשרה. ואמר רב אלעזר, נאך האט רב אלעזר געזאגט, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער וואס איז א בעל גאווה, אין עפרו ננער, זיין ערד ביי תחיית המתים ווערט נישט אויפגעוועקט, ער וועקט זיך נישט אויף ווען ס'וועט זיין תחיית המתים, שנאמר שטייט אין פסוק, הקיצו וועקט זיך אויף, ורננו און זינגט, שוכני עפר, די וואס רוען זיי זענען נעבערס צו דער ערד, שוכבי בעפר לא נאמר, אין פסוק שטייט נישט די וואס זיי ליגן אין ערד, וואלט דאס אויסגעוויזן אז דער פסוק זאגט אלע מתים וועלן אויפשטיין אין תחיית המתים, אלא ווי אזוי שטייט אין פסוק שוכני עפר, שוכני דאס איז פון לשון שכן א נעבער, טייטשן מיר. מי שנעשה שכן לעפר בחייו, דער וואס איז געווארן א נעבער, א שכן צו דער ערד ווען ער האט געלעבט, ער האט זיך נישט געהאלטן גרויס. ואמר רב אלעזר, נאך האט רב אלעזר געזאגט, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער וואס איז א בעל גאווה, שכינה מייללת עליו, די שכינה קלאגט אויף אים, וואס פאר א שטראף ער וועט האבן, שנאמר שטייט אין פסוק וגבוה ממרחק יידע, פריער ווערט דערמאנט אין פסוק כי רם השם, כאטש דער אייבישטער איז הויעך ושפל יראה. ער זעט דעם נידריגן, אבער וגבוה, דער וועלכע האלט זיך הויעך, ממרחק, איידער עס קומט אויף אים די שטראף, יידע טוט ער אויף אים קלאגן. דרש רב עוירא ואיתימא רב אלעזר, רב עוירא האט געזאגט, און אנדערע זאגן אז דאס האט רב אלעזר גע'דרשנ'ט, בוא וראה. קום און זע. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, נישט אזוי ווי דער אייבערשטער פירט זיך פירט זיך א מענטש. בשר ודם, גבוה רואה את הגבוה, דער מענטש וואס איז הויעך חבר'ט ער זיך מיט אזעלכע וואס ווי ער, ואין גבוה רואה את השפל. אבער דער מענטש וואס איז מער בכבודיג, ער זעט נישט, ער חבר'ט זיך נישט מיט דעם וואס איז א מדריגה נידריגער פאר אים, אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, אבער דער אייבישטער איז נישט אזוי, הוא גבוה, כאטש ער איז הויעך, ורואה את השפל, און ער זעט דעם נידריגן, שנאמר שטייט אין פסוק כי רם השם, ושפל יראה, דער אייבישטער איז הויעך און ער זעט אויף דעם נידריגן מענטש, ס'איז דאך והלכת בדרכיו, מען דארף גיין די וועגן פון אייבישטן, דארף זיך דער הויכער מענטש, דער בכבודיגער מענטש, זיך אראפלאזן צו דעם שפל. אמר רב חיסדא ואיתימא מר עוקבא, רב חיסדא האט געזאגט, אנדערע זאגן מר עוקבא האט געזאגט, כל אדם שיש בו גסות הרוח, יעדער מענטש וואס איז א בעל גאווה, אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבישטער, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, איך קען נישט מיט אים צוזאמען וואוינען אויף דער וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, מלשני בסתר רעהו, דער וואס טוט מסר'ן, פארבארגענערהייט זיין חבר, ווייל דער סדר איז פון לשון הרע, מען רעדט ווען יענער הערט נישט, אותו אצמית, אים וועל איך פארניכטן, גבה עינים, דער וואס איז א בעל גאווה, הויכע אויגן, ורחב לבב, א ברייטע הארץ, אותו לא אוכל, אים קען איך ניט פארטראגן. אל תקרי זאלסט נישט ליינען אותו, אלא נאר איתו לא אוכל, איך קען נישט זיין מיט אים צוזאמען אויף דער וועלט. איכא דמתני לה, אנדערע האבן עס געלערנט, אמספרי לשון הרע, אז דאס גייט ארויף אויף די וואס רעדן לשון הרע, ווייל אנפאנג פסוק שטייט דאך מלשני בסתר רעהו. שנאמר מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, טייטש איך אין פסוק אז איתו לא אוכל, אז מיט דעם מספר לשון הרע קען איך נישט זיין צוזאמען. אמר רבי אלכסנדרי, האט רבי אלכסנדרי געזאגט, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער וואס איז א בעל גאווה, אפילו רוח קימעא, א שטיקל ווינטל, עוכרתו, טוט אים צומישן, דאס הייסט, א קליינע שטראף טוט אים שוין פארלירן פון דער וועלט. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, והרשעים און די רשעים כים ווי דער ים נגרש טוט שטורמען. פריער ווערט דערמאנט אין פסוק. פון שפלים ונדכאים, ווי שטייט דארט להחיות רוח שפלים, אז דער אייבערשטער מאכט לעבן די וואס האלטן זיך נידריג, און דער אויספיר פון פסוק איז והרשעים, די וואס זענען רשעים, זיי זענען נישט אונטערטעניג, איז כים נגרש, איז ווי די ים וואס טוט שטורמען און ווארפט ארויס די מיסט אויסער דעם ים, און מה דאך ים שיש בו כמה רביעיות, אין ים איז דא אסאך רביעית'ן, רביעית איז א מאס, א פערטל פון א לוג הייסט רביעית, סתם כוס וואס ווערט דערמאנט אומעדום איז עס רביעית. איז זעען מיר, רוח קימעא עוכרתו, אז ס'איז דא א שטיקל ווינט טוט עס מאכן מוטנע די וואסער. אדם שאין בו אלא רביעית אחת. מיט איין רביעית דם א פערטל פון א לוג דם קען א מענטש לעבן. דער שיעור איז הלכה למשה מסיני, אז א רביעית דם, א פערטל פון א לוג דם, פון א מת איז מטמא באוהל, דער וואס קומט דארט אריין אין דעם רום וואו ס'דא א רביעית דם ווערט טמא, ווייל מיט דעם קען עקזיסטירן די נפש, און איך און דאס מיינט די פסוק על כל נפשות מת לא יבא. על אחת כמה וכמה אז ס'קומט א שטיקל שטראף פאר דעם וואס ער איז א בעל גאווה און עס טוט אים פארלירן. אמר רב חייא בר אשי אמר רב, תלמיד חכם צריך שיהא בו, און א תלמיד חכם דארף זיין אביסל זאל ער זיך האלטן חשוב, אחד משמונה בשמינית, דאס איז די קלענסטע געוויכט, א אכטל פון א אכטל, פארוואס? אז די זיינע ווערטער זאלן ווערן מקובל אויף דעם ציבור. איך האב געהערט אמאל א גלייך ווערטל, שטייט דא משמונה בשמינית, די אכטע סדרה אין דער תורה איז וישלח, און דער אכטער פסוק פון פרשת וישלח איז קטונתי. אמר רב הונא בריה דרב יהושע ומעטרא ליה דאס מאכט אים שיין כי סאסא לשבולתא אזוי ווי דער שפיץ פון דער זאנג מאכט שיין די שטרוי אזוי טוט עס אים אויך באשיינען פריער האט מען דאך געזאגט דער וואס איז א בעל גאווה וכראש שבולת ימלו, ער וועט ווערן פארשניטן ווי דער שפיץ פון דער זאנג, און דא זאגן מיר, פאר א תלמיד חכם האט דאס א ארט ווען ער נעמט עס פאר תועלת, אמר רבא, האט רבא געזאגט בשמתא דאית ביה זאל זיין אין חרם דער וועלכער האט אין זיך גאווה, ובשמתא דלית ביה, און אויך אין חרם דער וואס האט גארנישט ניט. קיין גאוה, ווייל א חכם דארף האבן אביסל גאוה, ווען ער האט גארנישט ניט, איז די מענטשן פון שטאט האבן פאר אים נישט קיין מורא, און ער קאן זיי ניט שטראפן. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, לא מינה ולא מקצתה, נישט האבן קיין גאוה און נישט האבן קיין טייל פון גאוה. מי זוטר איז דען קליין דכתיב ביה די זאך ביי וואס עס שטייט, תועבת השם. ס'איז גענוג פארמיאוסט ביי דעם אייבערשטן, ס'דערווייטערט פון אייבערשטן כל גבה לב. יעדער וואס איז א בעל גאווה דעריבער וויל דארף מען נישט האבן אפילו קיין טייל אויך נישט. אמר חזקי', האט חזקי' געזאגט, אין תפילתו של אדם נשמעת, די תפילה פון מענטש ווערט נישט צוגעהערט, אלא אם כן משים ליבו כבשר, נאר אויב זיין פלייש איז ווייך כבשר, ער איז נישט ווי א שטיין וואס עס איז הארט, שנאמר שטייט אין פסוק, והיה מדי חודש בחדשו, וגומר יעדן חודש יבוא כל בשר, וועט קומען כל בשר להשתחוות, זיך צו בוקן מתפלל זיין פאר דעם אייבערשטן, טייטש איך יבוא כל בשר, די וואס זייער הארץ איז ווייך ווי פלייש, זיי וועלן מיט זייער תפילה וועט ווערן אנגענומען, אבער די גסי רוח וועלן נישט קומען. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, בשר כתיב ביה ונרפא.

אין דער פרשה וואס ווערט דערמאנט אדם, לא כתיב ביה ונרפא, שטייט אדם כי יהיה בעור בשרו, אדער נגע צרעת כי תהיה באדם, דארט שטייט נישט ונרפא. זע איך פון דעם אן אז דער וועלכער איז א עניו, ער איז ווייך ווי פלייש, ער איז נאנט ער זאל ווערן אויסגעהיילט פון די יסורים וואס ס'קומען אויף אים, אבער דער וואס איז הארט ווי ערד, אדם, איז פון לשון אדמה, ביי אים איז נישט דא קיין רפואה צו זיין מכה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אדם, פארוואס ווערט דער מענטש אנגערופן אדם, א' ד' מ' אדם איז דריי ווערטער, אפר, דער מענטש איז עפר, ערד, דם, בלוט, מרה, די גאַל, דער גאַנצער מענטש איז נאַריש, ער זאָל זיך נישט האַלטן גרויס, די גאַל, ווייל פֿון דער גאַל קומט אַ סך קראַנקייטן אויף דעם מענטש. און וואָס איז דער מענטש? מיט וואָס קאָן ער זיך האַלטן גרויס? בשר, דאס ווארט בשר איז א צוזאמענשטעל פון דריי זאכן, בושה, דער מענטש דארף זיך שעמען, סרוחה, נאכדעם ווי ער לעבט זיך אפ איז דאך שמעקט דאך פון אים, רמה, ס'ווערט פון אים ווערעם. איכא דאמרי, אנדערע זאגן שאול, די ארט פון שאול איז זיין הויז. בשר זאג איך נישט ווי כ'האב פריער געזאגט סרוחה, נאר איך זאג שאול. דכתיב בשין, ווייל בשר איז דאך מיט א שין, און סרוחה דאס איז מיט א סמך, אז ס'איז מיט א שין זאגן מיר שאול, אז די ארט פון שאול דארטן איז זיין וואוינונג.

ווינציג און ווערט ווינציגער, זיין חשיבות גייט אוועק, ער ווערט דער פחות שבאנשים, דער איינפאכסטער פון די מענטשן, שנאמר, שטייט אין פסוק, ולשאת ולספחת, טייטש איך ולשאת, ווייל דער מענטש הייבט זיך אויף, ספחת, קומט ער ווערט א צוטשעפעניש, ער איז נישט חשוב נאר איז א טפל ווערט ער צו מענטשן. ואין שאת אלא לשון גבוה, שאת מיינט מען הויעך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ועל כל ההרים הרמים, אויף אלע הויכע בערג, ועל כל הגבעות הנשאות, אויף אלע הויכע ערטער וואס זענען אויפגעהויבן זיך, הנשאות, וואס זענען אויפגעהויבן, א שאת איז א לשון פון גבוה, ואין ספחת אלא טפילה, ספחת מיינט מען אז די זאך אליין איז א טפל צו א צווייטע זאך, ס'איז נישט קיין עיקר, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, דאס ווערט דערמאנט ביי די נבואה וואס מען האט געזאגט אויף די בית עלי אז די כהנים גדולים וועלן זיין פון אנדערע מענטשן, די קינדער פון עלי'נס וועלן נישט זיין קיין כהנים גדולים, און זיי וועלן זיך דארפן בעטן אז מען זאל זיי צורעכענען צו אנדערע.

כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא, ווי גרויס זענען די וואס האלטן זיך פאר ענוים, די וואס זענען נישט גרויס, ווי גרויס זיי זענען פאר דעם אייבערשטן. שבשעה שבית המקדש קיים, דעמאלט ווען די בית המקדש איז דא, אדם מקריב עולה, ווען א מענטש איז מקריב א קרבן עולה, שכר עולה בידו, האט ער שכר פון א קרבן עולה, אבער נישט קיין שכר פון א צווייטן קרבן. מנחה, ער איז מקריב א מנחה, שכר מנחה בידו, האט ער שכר פון א מנחה. אבל מי שדעתו שפלה, דער מענטש וואס ער האלט זיך נישט גרויס, מעלה עליו הכתוב, טוט א פסוק אויף אים רעכענען, כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, גלייך ווי ער האט מקריב געווען אלע קרבנות, שנאמר שטייט אין פסוק, זבחי אלקים, זבחי איז די טייטש אלע זבחים. וועלכעס איז דער קרבן ביי דעם אייבערשטן? רוח נשברה, דער מענטש וואס האלט זיך נישט גרויס. ולא עוד, נישט בלויז דאס, אלא שאין תפילתו נמאסת, זיין תפילה ווערט נישט פארמיאוסט, זיין תפילה ווערט אנגענומען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, לב נשבר ונדכה, די צעבראכענע הארץ די צעשטויסענע, אלקים לא תבזה, טוט דער אייבערשטער נישט פארוויסטן. ואמר רבי יהושע בן לוי, נאך האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, כל השם, דער וואס שאצט אפ, ער רעכנט זיך אויס דעם שאדן וואס ער האט ווען ער טוט א מצוה, געגן דעם שכר וואס ער האט ווען ער טוט די מצוה. אדער ביי א עבירה די זעלבע זאך, סדוכט זיך אים עפעס האט ער יעצט רווח אבער דעם גרויסן שאדן וואס ער האט פון דעם טוט ער דאס אפשאצן, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, איז ער זוכה און ער זעט די ישועה די הילף וואס דער אייבישטער וועט ברענגען, שנאמר שטייט אין פסוק ושם דרך ער טוט אין וועג אראנו איך וועל אים ווייזן בישע אלקים אין די הילף פון אייבערשטן אל תקרי זאלסט נישט לייענען ושם מיט א סין אלא ושם דרך דאס הייסט אז כל השם אורחותיו בעולם הזה דער וואס שאצט אפ די וועגן ער טוט רעכענען אלע זיינע וועגן הפסד מצוה כנגד שכרה, דער מענטש אראנו בישע אלקים, דער וועט דער אייבישטער אים ווייזן די ישועה די הילף, ער וועט זוכה זיין און ער וועט זען די ישועה פון אייבישטן. רש"י. די גמרא דא עמוד א' האט דאך די גמרא געפרעגט. פון וואנען האב מיר אזהרה לגסי הרוח אז מען זאל נישט זיין קיין בעל גאווה? ברענגט דאך די גמרא אראפ פסוקים, אין די גמרא ר' נחמן בר יצחק זאגט, שטייט, השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך, וכדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר רבי אבין אמר רבי אילעא, כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה. און דא שטייט השמר פן תשכח, גאווה ברענגט מען זאל פארגעסן דעם אייבערשטן, איז מען עובר דעם לאו. איז אנדערע טוען עס רעכענען די אזהרה צווישן די לאוין, דאס איז איינס פון די תריג מצוות, אין סמג איז פארהאנען דער חפץ חיים ברענגט עס אראפ אין די הקדמה צום ספר חפץ חיים, דער סמג שרייבט, ווען ער האט צוזאמענגעשטעלט דעם מנין המצוות, האט מען אים געוויזן אין חלום אז ער האט פארגעסן צו ציילן דעם עיקר. ער דערמאנט דארט דער סמג אין די הקדמה, און ער זאגט דארטן, דער אייבערשטער ווייסט איך בין ניט משקר אין דאס וואס כ'האב געזען, כ'האב עס נישט דערמאנט דא כדי די אידן זאלן זיך שטארקן אין תורה. אין די הלכות גדולות אין מנין המצוות רעכנט א מצוות עשה מען זאל זיין א שפל רוח. שטעלט זיך די שאלה פארוואס אנדערע טוען עס נישט רעכענען צווישן מנין המצוות, אדער זאגן זיי דעם טעם ווייל דאס איז דבר המסור ללב און די בית דין קען אויף דעם נישט ווארענען וויילע ס'איז דאך נישט קאנטיג. אז דער מענטש איז א בעל גאווה, אזוי זאגט דער מגדל עוז אין הלכות דעות פרק ב' הלכה ג', אנדערע זאגן אז ס'איז דא אויף דעם א לאו, דער לאו איז א קל וחומר לערן איך אפ, אז די תורה טוט ווארענען דעם מלך לבלתי רום לבבו מאחיו, דער מלך וואס איז ראוי צו דעם, ער איז דאך דער העכסטער מענטש, איז ער דאך ראוי ער זאל זיך האלטן גרויס, דאך טוט מען אים ווארענען ער זאל נישט זיין קיין בעל גאווה, איז אוודאי און אוודאי אנדערע זאלן נישט זיין קיין בעל גאווה, אזוי זאגט דער רמב ן דארטן אויף דעם פסוק, אנדערע זאגן אז דער איסור הגאווה ליגט אין דעם לאו פון לא תשנא את אחיך בלבבך, ווייל שנאת הלב דאס איז דער מקור פון גאווה, וועלכעס הייסט גאווה, אנדערע זאגן ווען דער אייבישטער גיט דעם מענטש גוטס זאל דער מענטש נישט זאגן ווייל ער האט עס געהארבעט, ער האט עס געמאכט, נאר ער דארף מכיר טובה זיין דעם אייבערשטן, וויסן אז אלעס קומט פון דעם אייבערשטן וואס האט עס אים געגעבן, און מען זעט דאך דער יסוד ביי א איד איז דאך אזוי ווי מען שטייט אויף אינדערפרי איז די ערשטע זאך מודה אני, מען זאל זיין דאנקבאר אין דעם אייבערשטן, אין פסוק שטייט פן תאכל ושבעת, דו וועסט עסן דו וועסט זיין זאט, ובתים טובים תבנה וישבת, דו וועסט אויפבויען גוטע הייזער דו וועסט דארט זיצן, ובקרך וצאנך ירביון, די רינדער און די שאף וועלן זיך צו דיר מערן, וכסף וזהב ירבה לך, ורום לבבך ושכחת את ה' אלקיך ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל את החיל הזה. הייסט דאס אז די גאווה קומט פון דעם וואס דער מענטש האלט זיך אז ער האט אויסגעהארבעט, ער איז דער חכם, ער האט זיך געקליגט, ער האט געמאכט די פארמעגן. איז זעט מען דאך פון דעם פסוק, א מענטש טאר זיך נישט האלטן גרויס מיט די גוטס וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, צי מיט געלט, צי מיט שיינקייט, צי מיט חכמה, נאר ער דארף זיין א עניו. אנדערע לערנען אז דער עיקר ענין פון גאווה איז דיע וועלכע זיי לערנען אז מ'לערנט עס אפ א קל וחומר פון א מלך, איז דער עיקר אזהרה איז אז דער גדול זאל זיך נישט האלטן גרויסער פון קליינעם, אז דער וועלכע האט א מעלה זאל נישט האלטן זיך גרעסער אויף זיין חבר וואס זיין חבר האט נישט דיע מעלה. די ספרי מוסר זאגן אז גאווה הייסט נישט בלויז א שלעכטע מידה, נאר דאס איז די מקור צו אלע שלעכטע מידות. ביי אלע אנדערע מידות ווערט דאך דערמאנט אז דער מענטש זאל גיין בדרך בינונית, ער זאל טון יענעם גוטס, חסד, אבער ווי מען זאגט צופיל דאס נישט, אפילו צדקה, וואס די צדקה איז דאך איינס פון די הויפט מצוות,

ווערט דערמאנט מען זאל זיך דערווייטערן פון איין עק צו דעם אנדערן עק, ס'נישט גענוג מען זאל זיין דער עניו, נאר מען דארף זיין א שפל רוח און זיין ביי זיך צעבראכן, דעריבער ווערט דערמאנט ביי משה רבינו והאיש משה עניו מאוד, שטייט נישט בלויז עניו, ווייל ביי דער מידה פון עניוות איז נישט גענוג ווי מען גייט אין דרך הממוצע מיטלסטן וועג, מען דארף זיך דערווייטערן דערווייטערן פון גאווה ביז שפל רוח. און אויך אין אבות פרק ד' משנה ד' שטייט אויך דערמאנט דאס זעלבע לשון, מאוד מאוד הוי שפל רוח, ס'ווערט דערמאנט צוויי מאל דאס ווארט מאוד, א ספעציעלע ווארענוג וועגן צו זיין א שפל רוח נישט זיין א בעל גאווה. דער רמבם דארטן אין אבות פרק ד' משנה ד' זאגט, ענווה, דאס איז דער מיטלפונקט צווישן גאווה און שפלות רוח. ענווה האט איין נאמען און גאווה האט אסאך נעמען אויף לשון קודש, גבה לב, עיניים רמות, נאך אנדערע. די חכמים זאגן אז ס'איז נישט גענוג צו זיין א עניו, נאר דער מענטש זאל זיין א שפל רוח. כאטש ביי אלע מידות דארף זיך דער מענטש פירן בדרך הממוצע, נישט גיין מער אין א קצה אין א עק, נאכדעם ווערט דאס אנגערופן מיט דעם ווארט מידה, מען זאל גיין מיט דעם מאס. אבער ביי גאווה, די גרויסקייט פון חסרון וואס קומט ארויס פון דעם מאל, דארף מען זיך דערווייטערן, גאר דערווייטערן, אז ס'איז נישט גענוג קיין ענווה, מען זאל קומען צו שפלות הרוח לגמרי, אז ס'זאל נישט בלייבן קיין ארט אינגאנצן אויף גאווה. דער רמבם ברענגט אראפ פון ספרי המידות, מען האט געפרעגט איינעם פון די חשובים פון די חסידים, וועלכע טאג האסט זיך געפרייט מער ווי אלע דיינע טעג אין דיין לעבן, האט ער געזאגט, איין מאל וואס מען האט מיר זייער פארשעמט, אויף אזוי ווייט אז כ'האב זיך געווינדערט ווי קומט זיך צו א מענטש אזויפיל עזות, און דאך האט עס מיר גארנישט ניט וויי געטאן, און כ'האב געהאט פון דעם שמחה וואס קומט מיר, דאס איז געוועזן מיין בעסטער טאג אין מיין לעבן. ברוך השם, מסכת סוטה, דף ה' עמוד ב', די פסקה כיצד מקנא לה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט כיצד מקנא לה, דער דין איז דאך פאר א סוטה, זי איז אוועקגעגאנגען פון דרך הישר, און דער מאן איז איר חושד אז זי טוט אן עבירה מיט אנדערע מענער, איז דא צוויי דינים, איז דא א דין מקנא לה, אז דער מאן טוט איר ווארענען זאל מער ניט זיין אין קאנטאקט מיט דעם מענטש, און נאכהער איז אויב זי פאלגט אים נישט דאס וואס ער האט איר געווארנט, איז דעמאלט דארף זי האבן בדיקה, דארף זי גיין טרינקען די מים המרים, שטייט אין דער משנה, כיצד מקנא לה, ווי אזוי טוט ער איר ווארענען, אומר לה בפני שניים, ער זאגט איר פאר צוויי מענטשן, אל תדברי עם איש פלוני, ער פארביט איר זאל נישט רעדן מיט דעם מענטש. פרעגט די גמרא, הא גופא קשיא, די קשיא איז די משנה אליין איז זיך שווער, אמרת דו זאגסט אין די משנה אז וועלכעס הייסט קינוי, אמר לה בפני שניים, ער האט איר געזאגט פאר צוויי עדות, אל תדברי, זאלסט נישט רעדן, עם איש. פלוני זה, אזוי האט דאך פריער געפרעגט, כיצד מקנא לה, האט די משנה מפרש געווען, אמר לה בפני שניים אל תדברי עם איש פלוני זה, הייסט דאס אז דאס איז די קינוי, ער ווארענט איר זאל נישט רעדן, און אז ער ווארענט איר זאל נישט רעדן, ווייסט הייסט עס דאך אז זי טאר נישט רעדן מיט דעם מענטש, אלמא זעען מיר דאך דיבור סתירה היא, אז זי רעדט מיט אים אפילו נישט בסתר, הייסט עס סתירה, ווייל אויב איך זאג אז דאס איז דער קינוי, ער טוט איר אויף דעם ווארענען, הייסט עס אז דאס הייסט סתירה, ווייל אויב אז דאס הייסט נישט קיין סתירה, איז דאך וואס פאסט זיך צו זאגן ער ווארענט איר. והדר תני, און נאכדעם שטייט אין דער משנה, דיברה עמו. אז זי האט עובר געווען אויף זיין ווארענונג און זי האט גערעדט מיט דעם מענטש, עדיין מותרת לביתה, איז זי נאך מותר צום מאן, ומותרת לאכול בתרומה, און זי מעג נאך עסן תרומה אויב זי איז געווען א אשת כהן, אלמא זעען מיר דאך שוין דא אויך דיבור לא כלום הוא, אז דאס וואס זי רעדט מיט דעם מענטש נישט במקום סתר. דאס הייסט נישט קיין סתירה, און אויב דאס הייסט נישט קיין סתירה איז דאך דאס אויכעט נישט קיין קינוי. אמר אביי האט אביי געזאגט הכי קאמר, נישט אזוי ווי דו האסט געלערנט אז דאס וואס ס'שטייט ווייטער אמר לה בפני שנים גייט ער מפרש זיין דעם כיצד מקנא לה, ניין. נאר ער זאגט דא עטליכע דינים. אויב ער זאגט אל תדברי, זאל נישט רעדן מיט דעם מענטש. ודיברה, זי האט יא גערעדט מיט דעם מענטש, כאטש זי האט עובר געווען אויף זיין ווארענונג. דאס איז נישט געווען קיין קינוי, ממילא איז דאס נישט קיין דין סתירה. די זעלבע זאך ווען ער ווארנט איר אל תדברי זאלסט נישט רעדן מיט דעם מענטש ונסתרה, האט ער דאך איר נישט געווארנט אויף קיין סתירה, דעריבער איז עס נישט געווען קיין קינוי, און א סתירה טוט נאר מחייב זיין בדיקה מים המאררים, דווקא עס איז געווען קינוי. אדער ער האט איר געזאגט אל תסתרי ודיברה עמו און זי האט גערעדט מיט אים שלא במקום סתר, האט זי דאך נישט עובר געווען אויף דעם קינוי, עדיין מותרת לבעלה איז זי נאך מותר לביתה איז זי נאך מותר צום מאן, ומותרת לאכול בתרומה און זי מעג נאך עסן תרומה. ווי איז ווען ער האט איר געזאגט אל תסתרי עם איש פלוני און נכנסה עמו לבית הסתר, זי האט זיך יא פארבארגן מיט אים ושהתה כדי טומאה, איז דעמאלט דאס הייסט א סתירה אסורה לביתה, זי טאר נישט וואוינען מיטן מאן, ואסורה לאכול בתרומה, אויב זי איז א אשת כהן טאר זי נישט עסן קיין תרומה. דאס הייסט תרתי קתני, פריער זאגט ער מיר דעם דין אל תדברי, אויב אל תדברי איז נישט קיין חילוק צו דיברה צו נסתרה איז עס גארנישט, ווי איז ווען ער האט געזאגט אל תסתרי איז אויב דיברה איז נישט קיין סתירה און אויב איז נכנסה עמו לבית הסתר איז עס סתירה אין די משנה האמיר געלערנט ואם מת. נאכדעם ווי ס'איז געווען קינוי און סתירה, איז דאך דעמאלט דער דין, דארף מען איר פירן ירושלים, זאל טרינקען די מי המרים, מען זאל איר בודק זיין, איז דער מאן דערוויילע געשטארבן און ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, און ס'איז דא א יבם, חולצת, גיט מען איר חליצה. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס קען איר דער יבם נישט מייבם זיין? זי איז נאר געווארן אסור אויף דעם מאן, אבער תתייבם נמי יבומי זאל מען איר אויך מייבם זיין. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק ויצאה מביתו, דאס שטייט נישט אין פרשת סוטה, נאר אין פסוק שטייט, דאס שטייט ביי די פרשה פון גירושין, כי מצא בה ערות דבר, אויב ער געפינט אין איר ערות דבר, ויצאה מביתו, זאל ער איר גט'ן, והלכה והיתה לאיש אחר, איז אין אט די פסוק וויל מען דערציילן אז א פרוי נאכדעם ווי זי ווערט גע'גט מעג זי חתונה האבן, איז דאך גענוג ס'זאל נאר שטיין ויצאה מביתו אז זי ווערט גע'גט, והלכה והעושה לאיש. וואס שטייט מיר עפעס דער אחר? זאגן מיר לאיש אחר זי איז נאר מותר צו א אנדער מענטש ולא ליבם, אבער צום יבם איז זי נישט מותר, דער יבם הייסט דאך נישט אינגאנצן קיין אחר, ווייל דער יבם וואס ער דארף איר מייבם זיין איז דאך מכח נישואי אחיו הראשון, לכאורה דארף מען פארשטיין אין גוטן מוט אפילו עס זאל נישט זיין קיין סוטה. אבער ווען איינער גט זיין פרוי איז דאך נישט דא די מצוה פון יבום, אשת אח גרושת אחיו פון די חייבי כריתות, נאר רש"י טייטשט דא אזוי, דער פסוק זאגט דא צוויי זאכן, כי מצא בה ערות דבר איז דער דין יגרשנה זאל ער איר גט'ן בספר כריתות, נאך זאגט א פוסק ויצאה מביתו אז זי גייט ארויס מביתו יעדן אופן וויאזוי זי גייט ארויס, צו זי גייט ארויס מביתו אפילו דורך א מיתה, און דעמאלט איז זאגן מיר אז זי וויל חתונה האבן קען זי נאר חתונה האבן לאחר אבער נישט צום יבם, פארוואס הייסט דער יבם נישט קיין אחר? ווייל דער יבם וואס ער דארף איר מייבם זיין איז דאך מכח פון דעם ברודער. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט, אלא מעתה לויט דיר נאך אז דער פסוק זאגט זי איז נאר מותר לאיש אחר, חליצה נמי לא תיבעי, זאל זי קיין חליצה אויך נישט דארפן האבן, פארוואס שטייט חולצת? אמר ליה האט ער אים גענטפערט, אילו איתיה לבעל, ווען דער מאן זאל זיין אין מי לא בעיא גט, אפילו ער האט געפונען אין איר א ערות דבר, זי איז געווארן אסור אויף אים, דארף זי דאך האבן א גט, אזוי שטייט דאך דארט דערמאנט אין פסוק כי מצא בה ערות דבר, שטייט וכתב לה ספר כריתות. השתא נמי תיבעי חליצה איז דער יבם איז במקום בעל, אזוי ווי ביי די מאן וואלט זי געדארפן האבן א גט דארף דער יבם געבן חליצה. ואית דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט דעריבער, קען דער יבם איר נישט מייבם זיין, ווייל רחמנא אמר די תורה האט געזאגט ויצאה מביתו, אויב ער געפינט א ערבות דבר זאל זי ארויסגיין פון זיין הויז, והלכה והיתה לאיש אחר דלא ליסתריה לביתיה, פארוואס זאל ער איר גט'ן כדי ער זאל נישט צוברעכן זיין הויז? ואת אמרת תתייבם נמי יבומי, דער גאנצער ענין פון יבום, ווי תוספות ברענגט אראפ פון רבינו חננאל איז דאך, אז מען זאל בויען, ווי שטייט אשר לא יבנה, מען זאל בויען, און דא אז זאל מען מייבם זיין זאל גיין צוברעכן א שטוב. אמר ליה אביי, האט אים אביי געפרעגט, אלא מעתה, אויב אזוי אז דו זאגסט די פרוי איז אזעלכע וואס זי צוברעכט א פעמיליע, לאחר לא תינשא? זאל זי קיין צווייטן אויך נישט חתונה האבן, דלא תיסתריה לביתיה זי זאל נישט צוברעכן זיין הויז, אמר ליה האט ער אים געזאגט ס'איז נישט גלייך, מי קא רמינן לה עליה בעל כרחו, צו אן אנדערן מענטש זאג איך ער זאל איר נעמען, ביי דעם יבם זאג איך דאך צו אים מצוות יבום קודמת למצוות חליצה, הייסט דאך איז אז איך זאג דעם יבם ער זאל איר נעמען, ווי קען איך הייסן ער זאל איר נעמען אז זי איז אזעלכע צוברעכט זיין הויז? אבער א אנדערער וואס בין איך דארף איך אים באווארענען? ער ווייסט דאך ווער זי איז, אז ער וויל איר נעמען זאל ער איר נישט נעמען. ואיכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט דעריבער קען מען איר נישט מייבם זיין, הכתוב קראו אחר. דער פסוק רופט אן דעם מענטש צו וועמען זי האט חתונה, ער איז א אחר, ער איז ווי מען זאגט א מענטש פון א צווייטע קאטאגאריע, ש עס איז נישט דער ערשטער, שאין זה בן זוגו של ראשון, דו קאנסט אים נישט פארן מיט דעם ערשטן. שזה הוציא רשעה מביתו, דער ערשטער א פרוי וועלכעס איז א פרוצה בעריות האט ער געגעט, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו, און דער אנדערע האט אריינגענומען א מרשעת, ואת אמרת תתייבם נמי יבומי, און איך גיי זאגן הער זיך צו, דא איז דא די און די, די מרשעת, און מצוות יבום קודמת. דעריבער זאגן מיר מ'איז נישט מייבם. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, אלא מעתה לויט דעם טעם נישאת לאחר, דער מאן האט איר גע'גט, האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש, דער צווייטער מענטש הייסט שמעון, ומת בלא בנים, און דער אנדערער מענטש איז געשטארבן אן קינדער, לא תתייבם, זאל מען אויך נישט קענען איר מייבם זיין, דהכתוב קראו אחר. דער פסוק האט ער אנגערופן אחר, און איך וועל זאגן אז ער, ווי מען זאגט דער דריטער, איז נישט קיין בן זוג פון דעם צווייטן, דער צווייטער איז אזעלכער וואס האט געהאט א מרשעת, און אים זאל איך הייסן ער זאל איר נעמען. ענטפערט די גמרא, גביה דהאי, ווען זי האט געוואוינט מיט דעם צווייטן מאן, ביי דעם ברודער פון דעם יבם, מיהא אבער בשם טוב הוה קיימא, זי האט דאך געהאט א גוטן נאמען, דעריבער קען מען זאגן זי האט תשובה געטון, ווען ווערט ער אנגערופן אחר? דער וועלכער ער נעמט איר נאך דעם וואס זי האט מקלקל געווען ביי דעם פריערדיגן מאן, אבער דא אויך, איך זע דאך דער צווייטער האט איר נישט געווארענט און פאר דעם צווייטן נישט געזינדיגט. רבא אמר רבא זאגט, דעריבער זאגן מיר מען קען איר נישט מייבם זיין, קל וחומר איך קען דאס אפלערנען פון א קל וחומר. אם נאסרה במותר לה. מיט דעם אָ וואָס איז געווען קינוי און נאַכהער סתירה איז כל זמן זי טרינקט נישט כל זמן מ'איז איר נישט בודק ווערט זי דאָך געאסרט אויף דעם מאַן צו וועמען זי איז געווען מותר באסור לה ביי דעם יבם וואָס זי איז פֿריִער געווען צו אים אסור לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי אַז זי דאַרף זיין אסור ווייל דער גאנצער ענין פון יבום איז דאך מכח די נישואין פון דעם ברודער, און גיב א קוק אויף דעם ברודער וואס איז געווען מותר איז די סתירה האט אויפגעטון אז זאל ווערן גע'אסר'ט, ס'איז געווארן קאליע דאך די נישואין פון דעם ברודער און ווערט שוין אויף אים אויך גע'אסר'ט. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבא. אלא מעתה לויט דיינע כהן גדול שקידש את האלמנה, א כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה ומת און ער איז געשטארבן, דער כהן גדול טאר דאך נישט וואוינען מיט קיין אלמנה, אבער מיט דעם אָ וואס מען האט איר נאר מקדש געווען איז זי נאך נישט געווארן קיין חללה. ויש לו אח כהן הדיוט, און ער האט א ברודער א כהן הדיוט, לו יצוייר אז ער האט חתונה געהאט צום כהן גדול, ס'איז געווען ביאה, איז א זיכערע זאך דער כהן הדיוט קען איר נישט מייבם זיין, ווייל דארט איז זי מיט די ביאה א חללה, שוין דא אויף דעם דינים, חולצת ולא מתייבמת, נאר אויב ס'איז נאר געווען קידושין, און ער האט א ברודער א כהן הדיוט, לא תתייבם.

נאסרה הייסט זי איז געווארן גע'אסר'ט, פריער איז זי געווען מותר און יעצט איז זי גע'אסר'ט. הא אסירא וקיימא, אלמנה לכהן גדול איז נישט איז אסור שטענדיג אסור, און אויך וואס זאגסטו דאס לשון נאסרה זי איז געווארן גע'אסר'ט במותר לה. פארוואס איז דאס במותר לה? מותר לה? דו רופסט אים אן מותר לה? אסור לה הוא, ער דער כהן גדול איז דאך צו איר שטענדיג אסור. אלא זאגט די גמרא הכי, אז די קשיא איז אזוי, אשת כהן שנאנסה. א אשת כהן וואס איינער האט איר געצווינגען, געטאן מיט איר אן עבירה, ומת, און ער איז געשטארבן, אין פסוק שטייט ביי א אשת ישראל והיא לא נתפשה, אז אויב זי איז נישט געווארן געצווינגען, זי האט געטון די עבירה במזיד, ווערט זי גע'אסר'ט אויף די מאן, אבער באונס ווערט זי נישט גע'אסר'ט, לערן איך אפ פון דעם ווארט הי, הי איז א מיעוט, הי, נאר ביי איר ביי א אשת ישראל איז דא א חילוק אז אויב לא נתפשה איז זי אסור, אבער נתפשה איז זי מותר. ווי איז אבער ערגעץ אנדערש, ס'איז דא א אנדערע, ואפילו נתפשה איז זי אויכעט אסור, דאס הייסט א אשת כהן שנאנסה איז זי אסור. אבער צו א ישראל איז די אשת כהן איז זי מותר, איז די כהן אשת כהן שנאנסה ומת, ער איז געשטארבן, ס'רעדט זיך נישט פון קיין סוטה נאר בכלל, ויש לו אח חלל, און דער כהן וואס איז געשטארבן האט א ברודער פון איין טאטן וואס איז א חלל, ווי קען זיין איינער איז יא א חלל און איינער איז נישט א חלל? דער טאטע זייער האט געהאט צוויי פרויען, איינע איז געוועזן א גרושה און איינע נישט קיין גרושה, און דער דין איז א חלל מעג נעמען די אלע נשים וואס זענען פסול פאר א כהן. דאס הייסט א אשת חלל שנאנסה ווערט נישט אויף אים גע'אסר'ט, זאל איך אויך זאגן לא תתייבם אז די חלל זאל איר נישט מייבם זיין מכח דעם קל וחומר אם נאסרה במותר לה, זי די אשת כהן איז פריער געווען מותר צו דעם כהן, אין דעם מאמענט ווען זי איז געווארן נאנסה איז זי געווארן גע'אסר'ט צו איר מאן וואס זי איז געווען מותר באסור לה, צו דעם חלל וואס בחיי אחיו איז זי געווען אסור, לא כל שכן דארף איך דאך זאגן אוודאי אז זאל זיין אסור. ענטפערט די גמרא, עס איז נישט גלייך, אונס בישראל מישרא שרי, דער ענין פון אונס איז דאך ביי א אשת ישראל מותר, אזוי זאג איך דאך פון פסוק היא לא נתפשה, אבער אויב נתפשה אז ס'איז געווען באונס איז זי מותר, וגבי דהאי ליכא איסורא, לגבי דעם אח דעם חלל איז עס היתר גמור. דאס איז נישט קיין קל וחומר דארטן, נאר זינתה ברצון איז דאך דער ענין פון זינתה ברצון איז דאך אלע גלייך אין דעם איסור, צו דער מאן צו דער יבם, אשת ישראל שזינתה ברצון ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן, איז די זעלבע זאך א סוטה ספק, זאגט מען דאך אויך די זעלבע זאך אז די תורה האט גע'אסר'ט ספק סוטה. קען איך מאכן א קל וחומר, ווייל די יבם איז אויך דא לגבי דעם איסור פון זינתה ברצון. אבער דא אויך איז דאך ביי ביי דעם אח חלל איז דאך בכלל נישט דא אין די דין פון אונס אז עס זאל ווערן גע'אסר'ט טייטשט רש"י.